ער רעדט דא פארוואס די ערשטע זאך וואס איז באשאפן געווארן דער ערשטער מאמר פון די עשרה מאמרות איז געווען יהי אור אז עס זאל ווערן ליכטיג דער ענין פון ליכטיגקייט איז אז בשעת עס איז פינסטער אין א פלאץ קען מען נישט דערקענען מען האט נישט קיין קלארקייט עס איז נישט מען קען נישט האבן קיין קלארקייט וואס וואס זענען די זאכן וואס געפינען זיך מען קען האבן א טעות פארבייטן א זאך פאר א צווייטע זאך בשעת עס איז ליכטיג יעמאלט קען מען וויסן דער אמת פון דער זאך. מען ווייסט וואס געפינט זיך, מען האט מען האט קלארקייט, מען ווייסט וואס וואס וואס איז נמצא לפניו. די שאלה איז פארוואס איז די ערשטע בריאה געווען דער ענין פון ליכטיגקייט, ענין פון קלארקייט, אז עס איז נישט געווען ווער זאל בכלל מבחין זיין אין דעם ענין, עס איז בכלל נישט געווען קיין נבראים וואס זענען מבחין בין אור לחשך, וואס איז די נפק דער גראז אליין מיטן צמח אליין, ער דארף נישט האבן אור וחשך, ער איז דאך. ער איז דאך זיין מציאות פאר א צווייטן, פאר א בעל חי, פאר א מענטשן וואס קוקט אויף די מציאות דארף ער וויסן פונקט וואס וואס איז נמצא לפניו, איז דער רבי מסביר אז די ענין פון אור, די ענין אז מ'זאל אז ס'זאל זיין ליכטיג, דאס איז דער מטרה פון די גאנצע בריאה, פונקט אזוי ווי דער פשוט'ער מושג פון ליכטיגקייט איז אז בשעת ס'איז נישט ליכטיג איז יעמאלט ווייסט מען נישט דער אמת פון דער ענין, על דרך זה באופן כללי דער אמת'ער מושג פון ליכטיגקייט איז אז ס'זעט זיך אן דער אמיתית המציאות, ס'זעט זיך אן געטליכקייט, דער אייבישטער דאס איז דער אמת, דאס איז דער מקור המציאות. ער איז דער אמיתית המציאות, איז בשעת עס קען זיין אין אן אופן אז דער נברא ווייסט נישט אויף אלוקות, א נברא ווייסט נישט אויפן אייבערשטן, יעמאלט איז דאס נישט איז נישטא קיין אור, פונקט אזוי ווי ליכטיגקייט בפשטות מיינט אז מען האט קלארקייט און מען ווייסט ריכטיג מען ווייסט קלאר וואס דער זאך איז, איז וואס הייסט אז אז אז די וועלט איז א ליכטיגער וועלט ס'איז א קלארער וועלט, אז אין דער וועלט קען מען דערזען דער מקור פון דער וועלט, מען קען זען דעם אייבערשטן. איז א יהי איז איז איז די דער מטרה פון דער בריאת אור איז דאס איז דער מטרה כללית פארוואס איז באשאפן געווארן די וועלט דער גאנצער מטרה און דער גאנצער פלאן דער גאנצער פלאן וואס מען וויל צוקומען איז אז יעדער אין א בשעת מען וועט קוקט אן אויף יעדן נברא פון דער וועלט און יעדן נברא פון דער וועלט וועט ארויסברענגען דער אמיתית המציאות פונקט אזוי ווי בגשמיות בשעת ס'איז פינסטער זעט מען נישט דער אמת פון דער זאך. בשעת ס'איז קלאר, בשעת ס'איז ליכטיג, זעט מען דער אמת פון דער זאך, על דרך זה אז מ'רעדט אביסל מער אין א טיפערע זין פון ליכטיגקייט, איז ליכטיגקייט הייסט נישט נאר אז מ'זעט נאר דער מציאות גשמית פון דער זאך, און מ'זעט נישט דער מקור זיינער, מ'זעט נישט דער כח אלוקי וואס באלעבט דער גשמי, איז דאס עכט פינסטער, זעט מען נישט דער אמת פון דער ענין. דער מטרה פארוואס דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט, פאר התהוות העולם איז געווען דער אייבערשטער אליין, ס'איז נישט געווען קיין מציאות וואס ווייזט אויפן אייבערשטן, ס'איז נישט געווען א מציאות וואס איז מעיר אלוקות, ס'איז דא דער אייבערשטער אליין, האט דער אייבערשטער געוואלט ס'זאל זיין א וועלט און דער וועלט זאל זיין אור, דער וועלט זאל באלייכטן, זאל ארויסברענגען, זאל ליכטיג, זאל מודיע זיין אז ס'פארהאן געטליכקייט, פונקט אזוי ווי די מציאות אור איז מודיע דער אמיתית המציאות, זאל דער מציאות העולם זיין אזא מין סארט מציאות וואס זאל מגלה זיין, דער אמת פון אלוקות. דאס איז א. דאס וועט מסתם זעהן אז דער כוונת ה, דער כוונת הבריאה איז געווען אז דער מציאות זאל ווערן א דירה צום אייבערשטן. וואס הייסט אז אין אנדערע ווערטער הייסט דאס אז דער וועלט זאל באלייכטן, זאל ווייזן אז ס'איז דא א בורא עולם, אז ס'איז דא א מקור. און יעדער נברא לפי אופניו ברענגט ארויס דער אמיתית המציאות. דורך די גאנצע וועלט האט מען א קלארקייט וואס געטליכקייט איז, כביכול. דער מציאות וועט ארויסברענגען, וועט ארויסווייזן דעם אייבערשטן. עס וועט מאיר זיין אלוקות. און דער אויפטו דא איז אז דאס אז דאס וואס דער מציאות דאס איז דער כוונת הבריאה געווען בכדי אז דער וועלט זאל ווערן א אור, דער וועלט זאל ווערן ליכטיג, דער וועלט זאל לייכטן, עס זאל ארויסווייזן אז ס'איז דא א בורא עולם, עס איז דא געטליכקייט, איז דאס נישט נאר דער כוונה פונעם אייבערשטן אין דער בריאה, נאר דאס איז אויכעט געווען אין דעם סדר התהוות הבריאה, איז דאס נקבע געווארן אין דער התהוות, אז וואס באשאפט מען דא? מען באשאפט דא א וועלט וואס זאל ווערן ליכטיג, אט דאס באשאפט מען? מען גייט דא מאכן א וועלט, וואס פאר א וועלט? אזא מין סארט וועלט וואס וועט ארויסווייזן אז ס'איז דא געטליכקייט, וואס וועט מגלה זיין אלוקות, א וועלט וואס וועט זיין ליכטיג, אט דאס גייט מען באשאפן. און וואס הייסט ליכטיג? א וועלט וואס ברענגט ארויס דער אמת, דאס גייט מען באשאפן. נאר צוקומען צו דעם איז דא אסאך פעולות ביז מ'קומט צו דעם, ס'איז א גאנצע פראסעס ביז מ'קומט צו דעם, אבער אט דאס מאכט מען. און בשעת דער אייבערשטער איז געגאנגען מאכן דער וועלט, און פריער איז געווען דער דער זאגט מען דער פלאן הייסט דאס, פריער דארף מאכן דער פלאן וואס גייט מען דא באשאפן, און דאס איז געווען דער מציאות אור, דער ערשטער מאמר איז נישט קיין נישט קיין נישט דער מציאות פרטית פון ליכטיגקייט, דאס אויך דער מציאות פרטית פון ליכטיגקייט, ווייל דער מציאות דער ענין פון ליכטיגקייט וואס וואס באדייט דער מושג פון ליכטיגקייט, דער מושג פון ליכטיגקייט באדייט אז איך זע דער אמת פון א ענין. איז דער אמיתית, דער אמיתית ענין פון, דאס איז נשאפן געווארן די ערשטע זאך, אז דער מציאות אין דער וועלט איז נישט מכסה זיין אויפן אמת, נאר מגלה זיין דעם אמת. דאס איז, דאס איז, דאס איז דער, דער הנחה ראשונה, דער קביעת המטרה וואס דער וועלט איז. און דערנאך גייט מען מאכן פארשידענע פעולות בכדי צו אראפטראגן דעם פלאן אז עס זאל ווערן טאקע לפועל. בפועל ממש אזוי. פונקט אזוי ווי א מענטש פריער דארף ער האבן דער זאגט דער דער תכנית, דער פלאן, דער פראדזשעקט וואס ער וויל טון, לאחר וואס ער האט דער פראדזשעקט און ער מצייר וואס ער וויל, קען ער זיך אוועקשטעלן טון די פארשידענע זאכן צוצוקומען צו דעם צו דעם בפועל. איז דער מאמר יהי אור, דאס איז געווען דער פלאן וואס דער אייבערשטער האט מגלה געווען צו דער בריאה, דאס איז דער פלאן, דאס וויל מען, און איצטער דארף מען דארף מען איז דא די שלבי המציאות. יא ער איז מסביר עטליכע זאכן לפי זה, עטליכע פרטים לגבי, אז מ'פארשטייט דער מושג פון אור איז דאס נישט נאר דער עצם ענין פון ליכטיגקייט, נאר דער מושג פון אור דאס איז דער מטרת הבריאה, דאס איז דער גאנצער ענדציל פארוואס די וועלט איז באשאפן געווארן, אז דער וועלט זאל ווערן ליכטיג, דאס וואס ער קוועטשט איז נישט גלאט, ענין האור איז נישט דער מושג פון פון התגלות אלוקות, דער יהי אור איז אז דער מטרה אז דער וועלט זאל ווערן אור, דער וועלט וועט ווערן א פלאץ וואס באלייכט אלוקות, יעדער מציאות וועט זיין א זאך וואס וועט ארויסווייזן געטליכקייט. און ווילן וויסן דער אמת פון אלוקות, און ער קוקט און אויף דער וועלט, וועט דער וועלט ארויסברענגען דער אמת פון אלוקות, דער וועלט וועט ארויס וועט מגלה זיין אלוקות, און פארשטייט אז דאס איז דער מושג פון אור, יעמאלט קען פארשטייט מען פארשידענע זאכן, פארוואס פארוואס איז אור שנברא ביום הראשון איז אדם הראשון מביט מסוף העולם ועד סופו, ס'איז געווען אזא מין סארט אור וואס באנעמט נעמט אדורך די גאנצע וועלט, און גלייך גנזו, ווייל ער זאגט שפעטער, דאס וואס איז געווען דער אור די ערשטע זאך איז ווייל ס'איז נקבע געווארן די כוונת הבריאה. אבער דערנאך וועט דאס זאל נתמלא ווערן די כוונה, דארף דארף זיין גנזו, דאס ערשטע דארף זיין גנזו, און על דרך זה איז ער מסביר וואס די צוויי שיטות בנוגע צו אור, דאס איז מיינט עטליכע פרטים אין דעם ענין, אויכעט פארוואס אור בגימטריא רז יא. אבער דארט זאגט ער א ווארט וואס איז די פשט גנזו בתורה. אקעי דאס קען מען לערנען מבפנים סעיף ז'. איז אגב זה יובן שכתוב בזוהר דער אור איז בגימטריא רז, והסברת השייכות ביניהם. דאס איז די פשט וואס שטייט אין זוהר אז אור איז בגימטריא א סוד. ס'איז ער טייטשט דא רז הייסט וואס איז דער סוד פון דער וועלט. ס'איז פאראן דער מציאות גלוי ווי די וועלט קוקט אויס, וואס וואס איז באקאנט ווי די וועלט איז, דערנאך איז פאראן דער סוד וואס די וועלט באמיתות הענין איז. די פשט וואס מ'לערנט אז אור איז אור מיינט גילוי אלוקות. און זוהר קומט און זאגט אז אור איז בגימטריא רז, וואס פאר אור איז גילוי נישט נישט סוד, ער זאגט אבער, מען רעדט נישט, וואס איז די גאנצע וואס איז דער ענין פון אור אז דער וועלט זאל ווערן אור, דער וועלט זאל ווערן ליכטיג, אט דאס איז דער סוד פון דער ענין הבריאה, דער סוד פון וועלט, ווי וועלט קוקט אויס בגלוי בחיצוניות קוקט אויס א וועלט פון העלם והסתר, דער וואס ליגט באהאלטן אין דעם, באהאלטן אין דעם ליגט א פראדזשעקט, ליגט א פלאן, וואס איז נישט ניכר דער פלאן בגלוי. דער פלאן, וואס איז דער פלאן? דער פלאן איז אור, דער פלאן איז די וועלט זאל לייכטן. דאס איז נעלם, דאס איז א רז, דאס איז דער סוד הבריאה. וכמו שהוא באדם הרי המטרה שקבעה קודם הפעולה באה אז לידי גילוי רק במחשבתו וכוונתו של הפועל וואס אז א מענטש טוט א זאך איז א מענטש טוט א פעולה וואס וואס ער טוט א גאנצע פראדזשעקט איז אין די פרטי פעולות א מענטש מאכט א בנין צו א מענטש מאכט א ציור איז אימיצער וואס פארשטייט נישט אין ציור אז מען קוקט באופן חיצוני וואס דער מענטש טוט קען מען נישט זען וואס ער גייט דא מאכן ער הייבט אן מאכן קווים מען זעט נישט וואו ער גייט א ציור איז נישט אז ער הייבט אן טון די ערשטע פעולות זעט מען שוין וואס פאר א ציור ער גייט בויען מען ווייס נישט וואס דא גייט זיין ער ווייס במחשבתו ער ווייס ווי דער פעולה איז א פרט אין דער כללות'דיגע ציור אבער אין אז מען קוקט אויפן ציור זעט מען נישט ווי דער ציור ווי דער קו וואס ער מאכט דארטן וועט ארויס וועט שפעטער קומען צו א ציור גלוי איז דאס זאגט ער דא אויכעט. וויבאלד אור וואס איז דער ענין האור, דאס איז דער מטרה פון דער פעולה, און אט פונקט אזוי ווי בנוגע צו א מענטשן, איז די מטרה שקבעה קודם הפעולה באה אז לידי גילוי רק במחשבתו וכוונתו של הפועל, אין דער פעולה גופא זעט זיך נישט די מטרה, ער טוט עפעס א פעולה, ער מאכט, ער מאכט, דער אייבישטער מאכט א דשא, תוצא הארץ דשא, איז אין דעם זעט זיך נישט ווי וועט דער, דאס וואס ס'ווערט דשא, ווי וועט עס זיין א וועג אז אלוקות זאל מאיר זיין אין וועלט. דאס קען מען נישט זען. ער ווייסט, במחשבתו וכוונתו ווייסט ער וואס די מטרה איז. ווען וועט נתגלה ווערן אז דער טאקע דער זאך, אז מען זעט אין דער פעולה וואס איז די מטרה זיינע, איז עיקר התגלותו של המטרה בפועל ממש ובכל מילואה, איז עס דווקא מיט סיום הפעולה והשלמתה, בשעת א מענטש ענדיגט אפ מאכן דעם גאנצן ציור, יעמאלט זעט מען ווי יעדן תנועה וואס ער האט געמאכט, ווי דאס איז געווען א הכנה, ווי דאס האט צוגעבראכט צו דעם גמר הענין. אבער בשעת מעשה זעט מען נישט וואס דער ענין איז. אבל בכל משך זמן הפעולה עצמה הרי אצלו בהעלם ובמידה מצומצמת, דאס זעט מען נישט, רק כפי הנחוץ לכוון את הפעולה לתכליתה. איז ער רעדט דאך די גאנצע אריכות רעדט ער דאך דא אז אז דער אייבישטער פונקט אזוי ווי בשעת א מענטש מאכט א זאך איז דאס וואס פארהאן דער מושג פון א מענטש מאכט א זאך דאס שטאמט פון דעם וואס דער אייבישטער מאכט זאכן ווייל דער אייבישטער איז א מהוה איז פונקט ווי ס'איז פארהאן דער סדר הפעולה ביי א מענטשן איז שטאמט עס מלמעלה איז אויך דער סדר הפעולה אזוי איז פונקט אזוי ווי ביי א מענטשן איז פארהאן וואס ער ווייס די מטרה פון דעם ענין. דערנאך איז פארהאן וואס ער טוט פעולות פרטיות וואס אין די פעולות זעט זיך נישט אן ווי זיי האבן צו טון צום סוף, נאר ער ווייסט ווי ס'האט צו טון, ער ווייסט ווי די פעולה איז מכוון צו די מטרה, און שפעטער ערשט צום סיום הדבר זעט מען אן ווי דער פעולה איז ווי וואס די מטרה איז געווען, אזוי על דרך זה למעלה, כיוון שהמטרה והתכלית של הבריאה הוא אור, אז דער וועלט זאל ווערן א זאך וואס באלייכט וואס ווייזט אן אויפן אייבערשטן, לכן אין האור מתגלה בכל מהותו. אלא בזמן שהבריאה מגיעה לתכליתה, פונקט אזוי ווי ביי א מענטשן, און בשעת ער טוט די פעולה, יעמאלט זעט זיך נישט אן די פעולה דער מטרה זיינע. אזוי דער סדר, וואס זאל זיין דער הסבר אין דעם, דער סדר הדברים איז אין דער פעולה זעט זיך נישט אן דער מטרה. איז פונקט אזוי למעלה אויכעט, דער מטרה איז אז דער וועלט זאל ווערן ליכטיג. דער אור וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז נישט געווען קיין שלימות'דיגע אור. דאס איז געווען די כוונה זיינע.

איז עד עת קץ ההיא יעמאלט אלץ טוט מען פעולות בכדי אז מ'זאל קומען צו דער גמר, מ'איז נאך מ'איז נאך נישט געקומען צו דער גמר, מ'האלט אינמיטן טון די ארבעט, אינמיטן טון די ארבעט זעט מען נישט די מטרה די ציור הדבר בשלימותו, דער מטרה איז דעם גאנצן ענין נישט דער פרט, דער פרט איז א וועג צוצוקומען צו דער מטרה, איז עד עת קץ ההיא, עם שהאור דאס איז די מטרה נמצא וגם פועל בה בהבריאה, דאס הייסט יעדער זאך וואס טוט זיך איז אלץ מכוון לויט דער מטרה. אזוי ווי א מענטש מאכט א ציור, ער קען נישט פארגעסן אינמיטן צוליב וואס מאכט ער די ציור, ער דארף מאכן א קו בהתאם אז עס זאל ווערן די מטרה וואס ער וויל, איז פונקט אזוי על דרך זה אויכעט, יעדער פרט וואס ווערט אין דער בריאה איז בהתאם לויטן מטרה וואס דער אייבערשטער וויל, אבל עס איז נאר בבחינת רז וסוד, בהעלם, דאס דאס זעט זיך נישט אן איצטער ווי דער פעולה פרטית איז א פרט אז עס זאל ווערן א צורה שלימה, ס'איז אזוי. און דער דער דאס איז די פנימיות הדברים איז אז דער וועלט איז א פלאץ וואס דארטן איז מער אלוקות, און יעדער זאך וואס טרעפט זיך אויף דער וועלט איז א סטעפ בכדי אז דער וועלט זאל ווערן א וועלט וואס ווייזט אן אויפן אייבערשטן. ס'איז נישטא קיין זאך וואס ווערט, אזוי פונקט ברענגען בנוגע צו א צייר, ער האט זיך אוועקגעשטעלט מאכן א ציור, וואס האט ער זיך אוועקגעשטעלט מאכן? א ציור. טוט ער נישט זאכן וואס זענען עפעס אנדערש? דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, וואס איז די, וואס איז געווען דער פלאן? דער פלאן איז געווען אז עס זאל ווערן א ליכטיגע וועלט, און דאס האט ער אנגעהויבן טון. ס'איז קיינמאל נישט געווען אז דער אייבערשטער האט עפעס געטון עפעס אנדערש, אט דאס טוט מען. איי לכאורה קוקט אויס ער טוט עפעס אנדערש, פונקט אזוי ווי דער צייר, עס קוקט אויס אז ער ווארפט, אז ער מעקט אויס עפעס דארטן. דאס איז א פרט אין מאכן דעם ציור, ס'איז נישט אויסגעמעקט. און יעדער פעולה וואס טרעפט זיך אויף דער וועלט איז א טראט נענטער. צו דער צו דער צו דער צו דער מטרה דאס זאגט ער אז דער אור איז ס'איז א סוד ס'איז נישט אז דער אור דאס דער אייבערשטער האט געהאט א מטרה און דערנאך איז נתבטל געווארן דעם און דער וועלט איצטער פירט זיך דורך מענטשן דער זהר וויל ארויסברענגען אז דער אור איז בגימטריא סוד אז דער זאך געפינט זיך אלעמאל באהאלטן אין דער וועלט און יעדער פעולה וואס ווערט איז א שלב אז אז די וועלט זאל ווערן ליכטיג אין טאג ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס גייט פארקערט. דאס זאגט ער אזוי, דאס זאגט ער שוין א צווייטער טייטש, איז זהו גם פירוש מאמר רז"ל, שאור דיום ראשון נגנז לעתיד לבוא, דאס איז די גמרא וואס מ'האט געלערנט לעצטע וואך, און באלד לערנען א צווייטע יום, זהו גם פירוש מאמר רז"ל שאור דיום ראשון נגנז לעתיד לבוא, יא דאס איז באהאלטן געווארן ביז לעתיד לבוא, היינו שנתעלם מבחינת רע אז עד הזמן דלעתיד לבוא, איז איצטער זאגט דער רבי אזוי, אז מ'זאגט די ווארט די לשון מאמר רז"ל איז אז דער אור איז נגנז געווארן, גניזה הרי פירושו שהוא יש ונמצא במקום הגנוז. וכנל שמעין מהאור על עלמין נמשך בבריאה וגם נותן בה כח ועוז להגיע למטרה. איז דאס איז די פשט ס'נגנז געווארן הייסט אז ס'געפינט זיך דא, און און ווייל אויב ס'וואלט זיך נישט געפונען געווארן אויב דער אור וואלט נישט געווען אין דער התהוות היינט, דער מטרה, דער דער ווי מען זאגט וויזשען כביכול, אז מען וויל א ליכטיגע וועלט, אויב דאס וואלט נישט געווען אפעקטיוו היינט, וואלטן די מענטשנ'ס פעולות און זאכן וואס א מענטש טוט נישט געווען מתאים, וואלט נישט געווען בהתאם מיטן כוונה. יעדער זאך וואס טרעפט זיך אין וועלט איז בהתאם מיט די כוונה אז די וועלט זאל ווערן א ליכטיגע וועלט. פארוואס? ווייל די מטרה איז נרגש אין דער אין דער סדר השתלשלות העולמות אין וועלט און ווי דער וועלט פירט זיך איז נרגש אז ס'איז דא א מכוון און דער אלץ וואס טרעפט זיך אין וועלט איז לויט דעם מכוון. אויב דער אויב דער מכוון וואס דער אייבערשטער האט וואלט געווען העכער פון דער ענין הבריאה וואלט געווען אין זיך אי וואלט דער סדר העולם זיך געפירט ווי ווי א וועלט פירט. ער זאגט אז דער מכוון וואס דער אייבערשטער האט פון דער וועלט, דאס איז נרגש בפנימיות אין וועלט, נאר עס איז באהאלטן, אבער עס איז נרגש און דאס געפינט זיך, דאס איז אקטיוו אין א באהאלטענע אופן אין דער מציאות העולם. במילא יעדער זאך וואס וועלט, וואס ווערט אין דער וועלט, איז בהתאם לויט'ן מכוון וואס דער וועלט וויל צופירן, צוגיין. יעדער מאורע וואס טרעפט זיך, יעדער זאך וואס טרעפט זיך אין טבע העולמות, יעדער זאך, יעדער טאג וואס דער זון שיינט, איז דאס, איז דאס א סטעפ נענטער צו, צו, צו, דאס איז אלץ לויטן מכוון, לויטן פלאן. אזוי ווי דער צייר מאכט א ציור, יעדן פרט מכוון צו ווערן נענטער צו דער ציור.

דאס איז נישט נאר וואס תורה וויל זאל זיין אור, דאס איז דער ערשטער מאמר דער ערשטער סדר פון דער בריאת העולם וואס איז געווען יהי אור, און יעדער שפעטערדיגע מאמר האט ער געזאגט כי טוב, זאגט טוב איז בגמטריא איז דער נקודה פון טוב איז אור, פארוואס איז טוב אור ווייל אין יעדער מאמר פרטי איז אויך נרגש געווארן דער מכוון, דאס איז א ספעציעלע אופטו אז אין יעדן שלב פון דער סדר הבריאה איז איינגעשטעלט געווארן אז דארטן איז נרגש דער מכוון וואס דער אייבערשטער וויל פון דער וועלט.

ער זאגט דערפאר, דערפאר האט מען געזאגט ביי יעדן מאמר כי טוב, פארוואס איז געשטאנען ביי יעדער מאמר כי טוב, ווייל מ'האט געזען אין דעם ליכטיגן, מ'האט געזען אז ס'איז בהתאם מיטן מכוון, דער אייבערשטער האט אריינגעשטעלט אין יעדן מאמר פרטי, אין יעדער נברא פרטי, כי טוב, אז עס זאל אין דעם זיין נרגש דער מכוון, די דוגמא וואס דער רבי ברענגט פריער פונקט אזוי ווי בשעת א מענטש מאכט א זאך, איז פאראן פריער וואס ער איז מצייר ביי זיך דער סוף, דערנאך בשעת ער טוט די פעולות פרטיות יעמאלט לייכט עס נישט דעם גאנצן דעם גאנצן גאול זיינער. לייכט לייכט נישט דעם גאנצן ציור איצטער ליגט ער אין טאן דער געוויסער פרט, אבער דארטן איז נרגש אין א באהאלטענע אופן אז אז ס'גייט זיך צופירן צו א כלל. ער לייגט איצטער נישט דעם אכט אויף דעם ציור כללי. איצטער אז א מענטש גייט טאן לפועל די זאך איז אן אנדער תנועה לגמרי פון דעם וואס וואס ווי ער אינוויזשענט דער זאך. איצטער גייט ער אוועקשטעלן האקן האלץ, ס'איז אן אנדערע ס'איז א געוויסער העתקה פון זיין מחשבה. אבער דער האקן האלץ דארף זיין בהתאם מיטן כוונה וואס ער האט, איז על דרך זה דער צ. אוודאי אין יהי אור אין דער ערשטער מאמר בשעת דער ערשטער טאג בשעת ס'איז מער געווען דער אור ראשון שמביט מסוף עולם ועד סופו האט מער געווען בגלוי דער אייבערשטער'ס מחשבה כביכול וואס ווי ער זעט דער וועלט. שפעטער איז געווען א מאמר פרטי פון תדשא הארץ דשא און אין דעם מאמר פרטי איז אויכעט נרגש אז אז ס'פאראן אז ס'פאראן א כלל אז ס'פאראן א מכוון אז ס'זאל ווערן א ליכטיגע וועלט דאס איז נרגש אין דער מציאות הבריאה. נישט נאר תורה זאגט אזוי, דער וועלט פירט זיך לויט דעם מכוון. איז נישט לויט דעם מכוון פון תורה איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא, דא רעדט זיך אז חכמתו של הקדוש ברוך הוא איז נרגש אין דער התהוות הבריאה, אין דער פעולת, אין דער פעולת ההתהוות, ווי דער אייבערשטער ווערט א מקור להוות און פירען דער וועלט.

ער טוט די זאך, אבער דען דארטן געפינט זיך אבער נישט, ער לייכט נישט איצט, ער ליגט נישט איצטער אין זיין ציור, ער ליגט איצטער אין מאכן דעם, אין שניידן דעם שטיקל האלץ. אבער ס'איז פאראן ווי דער מכוון כללי איז נרגש לפי בערך אז דער פעולה זאל זיין מתאים מיטן כוונה. ווי איז דא דאס אין די וועלט? וואס איז ווי איז דאס פארהאן אין די וועלט? פון וואס אין יעדן מציאות ומאורע פרטית אין וועלט איז נרגש, ווי בכדי אז דער מכוון זאל זיך אויספירן דארף דער זאך זיין כך וכך. ער זאגט, פונקט אזוי ווי אין דער משל, אז אויב א מענטש וועט נאר טראכטן וועגן די פעולה פרטית, וועט ער בכלל נישט טראכטן וועגן די מטרה, וועט ער טון א זאך אן א מטרה. ער דארף טון א זאך פאר א מטרה, אבער ער דארף, מען דארף זיך אריין לייגן אין די זאך. עס פארהאן צוויי זאכן, עס הייסט, איך וויל האבן, א מענטש האט א ציור פון א פיקטשער, דערנאך דארף ער נעמען, דארף ער נעמען צבעים, די צבעים זענען נישט ביי זיין ציור, די צבעים זענען גשמיות'דיגע זאכן, דארף מען צוטראגען זיין ציור אז די צבעים זאלן ווערן אזוי, דאס איז אבער א געוויסע צמצום, על דרך זה זאגט מען, דער אייבישטער האט א כוונה אז עס זאל זיין א ליכטיגע וועלט, אבער די וועלט דארף דאך ווערן אזוי, דער דשא דארף דאך ווערן אזוי, דארף מען זיך צוטראגען צו די מציאות הדשא און ווי ער פירט זיך, און דאס איז א צמצום.

יא, ס'איז דא עטליכע פרטים אין דעם. אקעי, לאמיר לאמיר גיין אביסל ווייטער. היכן נגנז האור שמשם פועל בבריאה, אמרו חכמינו ז"ל שהקדוש ברוך הוא גנזו בתורה. יא, דארט זאגט דער רבי שוין אן אנדער ווארט, נישט אין נישט אין אז די וואס איז די פשט די אייבערשטער האט גונז געווען דער אור בתורה. זאגט ביאור הדבר, דאס רעדט ער שוין א צווייטער טייטש אביסל, זאגט אזוי, כמעט בכל פעולה הרי מובן שהמטרה מתעלמת ונגנזת עד גמר הפעולה בתוכה של הפעולה עצמה. דהיינו שהיא טמונה בעניני פעולה כאלו שעל ידם היא מכוונת את הפעולה לתכליתה. ער זאגט א פשוטע זאך, און זאגן זאגן די משל פון פון צייר אדער אדער א בנין וואס עס זאל נישט זיין, איז מען וויל מאכן א בנין, וואו וואו איז נרגש, וואו קען מען ארויסקריגן וואס איז דער מטרה פון דער צי, וואו אין וואו איז נרגש ווי די זאך איז מכוון צו די מטרה, זאגט ער, אימיצער מאכט א ציור אין דער אין דער זאגט. ער האט געמאכט זעקס אבנים, דארטן אין די זעקס אבנים דארטן הערט זיך אינגאנצן נישט די מטרה, ביז ס'ענדיגט זיך דעם גאנצן בנין, איז אין דער האלבן בנין אליין ווייסט מען נישט, דארטן ליגט נישט אפילו נישט בהתעלמות וואס וואס וועט זיין צום סוף, אין די מענטשנ'ס מאכן די פעולה אין זיין התעסקות אין זיין פעולות, דאס איז מתאים לויטן כוונה, דארטן איז נרגש די מכוון. אין דער גוף חפצא וואס ער מאכט איז ביז ביז ס'וועט נישט קומען צום סוף איז דארטן נישט נישט נרגש דעם בנין, אין די פעולות וואס איז מקדם דעם בנין, די פעולות וואס מ'טוט צו מקדם זיין דעם בנין, דארטן די בכדי די פעולות זאלן טאקע מקדם זיין זיין זיין פלאן דארפן זיי זיין בהתאם לויטן מכוון. איז על דרך זה זאגט תורה ומצוות דאס זיינען די פעולות וואס בויען אויף דער וועלט. יעדע מצוה וואס א מענטש טוט, צו יעדע תורה וואס א מענטש טוט, דאס בויט אויף די מציאות פון וועלט אז זאל זיין, אז דאס זאל ווערן נענטער צו זיין מטרה, אז די וועלט זאל ווערן א ליכטיגע וועלט. און וואו איז נרגש דעם מכוון פון גאנצע התהוות העולמות? דאס נרגש אין תורה, דאס איז גנזו בתורה, ווייל תורה, ער רעדט נישט תורה אלס דער תורה, דאס וואס תורה איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אלס דעם וואס תורה איז דער וועג ווי א איד איז זיך מתקשר מיט'ן אייבערשטן, ער רעדט תורה אלס דפתראות ופנקסאות ווי די, בכדי מען זאל בויען די וועלט, תורה איז כלי אומנות. תורה איז די כלי אומנות וואס בויט אויף דער וועלט, איז דאס זיינען די, א מענטש טוט א מצוה, דאס איז די פעולה וואס איז וואס וואס איז משנה דער מציאות בגשמיות זי זאל ווערן א זאך וואס וואס ווייזט אן אויפ'ן אייבערשטן, איז דאס די פשט אז דער אור הזה איז גנזו בתורה, וואו קען מען ארויסנעמען, וואו לייכט, וואו איז נרגש דער מכוון? אין די עניינים וואס טוהן, אין די פעולות וואס מען טוט צו מקדם זיין דעם בנין, נישט אין דער האלבער בנין וואס איז שוין געווארן, איז אין גנזו בתורה, אין דעם ענין אין תורה וואס תורה איז מכוון וואס א מענטש זאל טון, דארטן איז נרגש, דאס איז לייכט דער מכוון, דארטן געפינט זיך דער מכוון. איז זי טמונה בעניני פעולה כאלו שעל ידם מכוון את הפעולה לתכליתה, אין די זאכן וואס א מענטש טוט וואס זייער ענין איז צו מקדם זיין דער פעולה לתכליתה, איז דארטן דארטן ליגט דער מכוון צוליב וואס ער מאכט די זאך, איז כן הוא גם באור דיום ראשון שהוא המטרה והתכלית של כל הבריאה כולה. זאגט ער, איז התגלות האור הזה לעתיד לבוא הוא על ידי עבודה של עכשיו, און וואס פאר א עבודה, ווי וועט טאקע די וועלט ווערן א ליכטיגע וועלט, דורך לימוד התורה וקיום המצוות, איז דורך דעם וואס ער איז מקיים א מצוה, א איד האנדלט מיט די חפצים שבעולם, מאכט ער אז די זאכן אין די וועלט זאלן ווערן ליכטיגע זאכן. זאת אומרת שבהם ועל ידם תגיע הבריאה למטרתה ותכליתה. דאס איז, ער רעדט נישט וועגן תורה ומצוות, ווי תורה ומצוות זענען עניינים פון אלוקות, מען רעדט ווי תורה ומצוות זענען די כלים דורך וואס מען קען איבערמאכן דער וועלט אז דער וועלט זאל מגלה זיין אלוקות. דאס איז דורך די פעולות פון לערנען תורה און מקיים זיין מצוות איז מען מאכט מען אז דער וועלט זאל צוקומען צו וואס דער וועלט זאל זיין, צו דער וועלט'ס מטרה, צו איר מטרה און תכלית, מטרת הבריאה. איז אויב דאס איז די פעולות וואס מאכט וואס מאכט דער וועלט נענטער און איז מכשיר דער מציאות העולם אז זי זאל ווערן נענטער צו איר מטרה און תכלית, יעמאלט איז פארשטאנדיג מובן נפש אין איהם אז די מטרה איז נגנז, גנוזה איז נאר בהם.

זאגט ער פונקט אזוי ווי מ'זאגט בנוגע צו א מענטשן וואו וועט ער נעמען, וואו וועט ער נעמען דער, דער, וואו נעמט ער דער, דער כח אויף צו גיין טון, און וועלכע זאך ווייזט אים אן וואס צו טון, איז אין דער זאך איז דער עיקר פלאץ וואס איז נרגש דער מכוון. לאחרי וואס א מענטש ווייס, ער ווייס, ער האט די פאפיר וואס זאגט אים וואס צו טון, יעמאלט גייט ער טון. דער גיין טון איז נאר א תוצאה. וואו איז נרגש אבער דער, יעמאלט גייט ער און טוט, ער טוט די מעשה בפועל אליין, אבער וואו איז נרגש דער מכוון און דער פלאן איז דער מכוון פון דער פלאן אין דער פאפיר וואס לערנט אים אויס וואס צו טון, זאגט אין תורה וואס דארטן שטייט וואס א מענטש דארף טון און תלמוד מביא לידי מעשה דאס גיט א מענטש דעם דעם חיות צו טון, איז דארטן איז נרגש בעיקר אין לימוד התורה דארטן נרגש בעיקר דער מכוון פנימי פון התהוות העולמות. איז פאראן דער. ער רעדט אלץ ווי תורה איז דער, דאס איז דער ווייזט פאר א מענטשן דער מכוון פנימי פון התהוות העולמות, ער רעדט נישט די העכערע ענין אין תורה, פשוט דעם, און דעם ענין אין תורה ווי ער זאגט דאס איז אויך געווען נאך נאך נאך, אוודאי געווען דרגות אין דעם, דאס איז אויך געווען בשעת ביי אברהם אבינו איז געווען, ס'איז געווען דער ענין ווי דער ענין אז ס'איז פאראן א כוונה אין וועלט, און דער מכוון און יעדער זאך וואס א מענטש האט געטון, האט ער געטון פעולות צו מאכן דער וועלט נענטער צו דער כוונה, דער ענין איז אלעמאל געווען. און ס'איז געווען אלעמאל הוראות ממילא וואס מ'דארף טון, ס'איז אלעמאל געווען דעם ענין וואס וואס גנזו בתורה, לכתחילה איז גנזו בתורה, גנז דער מכוון אין א ארט וואס פון דארט נעמט מען ארויס וויסן וואס פארע פעולות מ'דארף טון. גוט, דאס שטייט אין תורה אויכעט, בכל דרכיך דעהו איז א פסוק אין תורה.

ההוראה מכל הנ"ל בעבודה ברורה ופשוטה כל אחד ואחד. וואס איז די הוראה? ער זאגט אזוי, ערשטנס דער ערשטער מאמר איז געווען יהי אור. וואס הייסט יהי אור? אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז דער וועלט זאל ווערן ליכטיג. און דאס איז די מטרה והתכלית של כל עבודת הנבראים. דאס איז רעדט ער ווי בראשית מען זאגט צו א מענטשן וואס צו טון. די מאמרות יהי אור, מען זאגט צו א מענטשן אין וואס באשטייט זיין מטרה, דער מענטש דארף דאך מאכן די וועלט ליכטיג, דאס איז דאך זיין ארבעט. איז דער ערשטער זאך וואס א מענטש דארף וויסן, זיין מטרה איז אז א אדם יברר את חלקו בעולם עד שיהפוך לאור, וואס הייסט אור? אז דער וועלט זאל ווערן אזא מין זיין חלק בעולם זאל ארויסברענגען געטליכקייט, דאס זאל ווערן א פלאץ וואס ברענגט ארויס אלוקות, שאדם יברר את חלקו בעולם עד שיהפוך לאור, אז זיין מציאות אין די וועלט, זיין חלק בעולם זאל ארויסווייזן געטליכקייט. וכל זמן שלא האיר את העולם באור התורה והמצוות, בשעת דער מענטש האט נישט געמאכט אז זיין מציאות, אז זיין לעבן, זאל זיין אזא מין סארט לעבן וואס העלפט צו באופן חיובי צו תורה און מצוות, און וואס ס'לייכט דארטן אז ס'באלאנגט צו א איד און וואס ער איז א לומד תורה ומצוות, זיין לעבן ברענגט נישט ארויס דער אמיתית התורה והמצוות, דער לעבן פון תורה און מצוות, איז גם כשהצליח בעבודתו לגרש ולהמית החשך והרע, הגם אז דרך ישב ולא עבר עבירה, א מענטש האט נישט, קיין עבירה האט ער נישט געטאן. אבער לא נהפך עדיין על ידו לאור וטוב על ידי ועשה טוב, לא מילא את תפקידו ולא השלים את כוונתו ומטרתו של הבריאה. שהוא יהי אור, דאס איז די כוונה פון א מענטש, די כוונה פון א, ס'איז נישט, איך וויל זאגן, עס איז נישטא קיין סדר, ער זאגט עס, ער טייטשט עס אויס, כי תכלית כוונת הבריאה בכללותה ותכלית בריאת האדם בפרט ובעיקר, הוא לא רק עבודת השמירה, לפעול העדר מניעת החשך. ער זאגט ס'איז נישטא קיין, וואס זאגט ער, דער אייבערשטער געגאנגען מאכן א וועלט, א מענטש גייט טון מאכן א פעולה, פארדעם וואס ער מאכט א פעולה האט ער א פראדזשעקט, וואס וויל ער דא טון, איך וויל דא מאכן א געוויסע זאך, און דאס גייט ער גייט ער און טוט, איז אדער וואס זאגט ער צו א מענטשן, אז וואס איז דער תפקיד וואס דער אייבערשטער גיבט צו א מענטשן איז, ער זאל מאכן אז די וועלט זאל ווערן ליכטיג, ס'איז נישטא קיין, אוודאי איז דא א ענין פון סור מרע, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין פראדזשעקט. דאס וויל איך זאגן. סור מרע איז נישט קיין פראדזשעקט וואס איינע פון די תפקידים וואס א מענטש האט איז סור מרע לא יעשה עול ער זאל נישט עובר זיין א עבירה דאס איז נישט קיין חלק פון די פראדזשעקט דאס איז די ענין פון סור מרע דאס איז זייטיגע זאכן נישט דאס איז די פראדזשעקט וואס א מענטש האט א מענטש האט אז א מענטש איז יא יעשה עול עובר א עבירה האט ער עס א מוראדיגע זאך אבער נישט דאס איז דער פלאן נישט דאס איז די פראדזשעקט נישט דאס איז נישט דאס איז די מכוון די מכוון איז ער זאל ער זאל איבערמאכן דער וועלט אז די וועלט זאל ווערן אור די וועלט זאל ווערן ליכטיג. איז סור מרע, וואס דארף מען האבן אמאל סור מרע, וועט שפעטער רעדן אביסל וואס וואס איז דער, אבער איך וויל נאר זאגן אז סור מרע איז נישט קיין פאוקעס פאר זיך, ס'איז נישט קיין תפקיד, א מענטש זאל זיך אוועק זעצן א גאנצע פראדזשעקט און וואס וואס וויל ער אויפטון מונע זיין חשך, דאס איז נישט קיין תפקיד, דער תפקיד איז אבער איבער נוצן זאכן און זיי מאכן אז זיי זאלן ארויסברענגען אלוקות, דאס איז דער דזשאב וואס א מענטש האט און דעם דאס ארבעט דאס. דאס איז זיין ארבעט. אוודאי פאראן דרך אגב דארף מען עפעס טון פארשידענע זאכן אבער עס איז נישט קיין תפקיד, עס איז נישט קיין, א מענטש נעמט זיך א גאול אין לעבן וואס וועט זיין מיין תפקיד, מאכן זיכער עס זאל נישט זיין קיין חשך, עס איז נישטא אזא תפקיד, דאס וויל ער ארויסברענגען סור מרע איז קיינמאל נישט קיין תפקיד פאר זיך, די מטרה איז פאר יעדן מענטשן מען זאל איבערמאכן און מאכן אור, און סור מרע אליין איז קיין תפקיד נישט, דאס וויל ער זאגן. סאו תכלית כוונת הבריאה בכללות תכלית בריאת האדם בפרט ובעיקר איז לא רק עבודה דסור מרע לפעול העדר מניעת החשך כי אם גם ובעיקר איז דאס די עבודה פון עשה טוב לעשות ולהפוך את העולם לאור וטוב דאס איז די ערשטע זאך איצט ער גייט אריין אין די פרטים זאגט ער אזוי כשם שהסדר בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא איז געווען אזוי א' איז מיד בראשית הבריאה ביום ראשון במאמר ראשון קבע הקדוש ברוך הוא את מטרתו ולאחרי זה ברא את העולם על כל ברואיו ס'איז פריער געווען דער מאמר יהי אור, און פריער איז איינגעשטעלט געווארן קלארערהייט וואס איז די מטרה. מיר זאלן גיין גלייך צו וואס ער נעמט אראפ פון די ערשטע פרט, ער נעמט ארויס פון די א', ער זאגט מיד כשניעור משנתו, בכל יום בבוקר וכמו כן בכל שעה ושעה, אקעי דאס איז נאך א ווארט, ונעשה בריאה חדשה, דוגמת יום ראשון של הבריאה, הרי ראשית דבר הוא קביעת המטרה.

ווערט א בריאה חדשה, הייבט אן זיין טאג, ער זאגט לשון קביעת המטרה, עס דארף זיין קלאר ביי אים ווי די מטרה איז, אז אז איבערמאכן די וועלט, די וועלט זאל ווערן ליכטיג, דאס זאל זיין די מטרה, ער זאל נישט האבן קיין ספיקות אז דאס איז די כוונה, אפשר ער האט אזויפיל זאכן ביי זיך אין לעבן, ער האט חשך ביי זיך, יענע נקודה ביי זיך, ער ווייסט נישט וואס איז זיין גאול, בכדי אז ער זאל מצליח זיין אין דער ארבעט פונקט אזוי ווי דער אייבערשטער, האט ער געדארפט האבן קובע זיין די מטרה פארדעם וואס מען גייט הייבן אן ארבעטן, דארף האבן עפעס א קלארקייט וואס מען גייט דא טון, אז מען ווייסט נישט וואס מען גייט דא טון קען מען נישט מצליח זיין אין דער ארבעט, דארף א מענטש וויסן ביי זיך זיכער אין וואס באשטייט זיין מטרה, בשעת ער ווייסט ביי זיך קלאר וואס באשטייט זיין מטרה יעמאלט קען ער מצליח זיין און טון עפעס א זאך. אויב ער האט ספיקות ביי זיך וואס ער וואס וואס וואס איז די מטרה זיינע וועט ער נישט קענען גארנישט צושטאנד סאו ער דארף זיין בשעת ער ווערט א בריאה חדשה ער זאל האבן קביעות א מטרה צריך להיות קבוע ומונח אצלו איינגעקארבט און אפגעלייגט אויב א מענטש האט נישט קיין מטרה איינגעקארבט ער האט נישט קיין קלארקייט פארדעם וואס מיר רעדן פארברענגען דער רבי געטייטשט יהי אור ער דארף האבן קלארערהייט וואס זיין מטרה איז. ווייל אויב א מענטש האט נישט קיין קלארערהייט וואס זיין מטרה איז, וועט ער קיינמאל נישט קענען מצליח זיין אין די זאכן וואס ער טוט. ער ווייסט דאך נישט וואס ער טוט. ער האט נישט קיין פראדזשעקט. ער האט נישט קיין מכוון. ער גייט און אמאל טוט ער אזוי אמאל טוט ער פארקערט. בכדי אז א מענטש זאל מצליח זיין אין ארבעט דארף ער האבן קובע זיין וואס וויל איך בכלל? וואס גיי איך טון? וואס איז מיין גאול? יעמאלט וועט ער טון זאכן און ער וועט זיך אריינשטעלן טון די זאך, אז נישט הייבט ער אן טון א געוויסער זאך, מארגן איז ער מחליט אז לאו דווקא זאגט ער, מענטשן האבן עפעס א צו עפעס א קביעות איך ווייס וואס איז, אויב ס'איז נישט בדווקא דער קביעות איז היינט גייט ער מארגן נישט, אויב ס'איז נישט בדווקא בדווקא אכט אזייגער, דארף זיין ביי א מענטשן קלאר א געוויסער זאך, אויב ס'איז נישט קלאר וועט ער נישט מצליח זיין אין דער ארבעט, דאס איז יהי אור, עס דארף זיין ביי א מענטשן א קלארקייט וואס ער וויל. דאס איז די ערשטע זאך. דא טייטשט ער וואס דארף זיין די קלארקייט אז די כוונה איז נישט האנדלען מיט חשך, זיין כוונה איז אויף צו איבערמאכן די זאך, מטרת כל פעולותיו היא יהי אור. ורק אז נאר יעמאלט לאחר הנחה והחלטה זו, אויב ער האט אזא אפלייג, ער איז זיכער אין דעם, קען ער אנהייבן ארבעטן, יכול הוא לגשת לפרטי עשייתו ופעולותיו. בכדי אז א מענטש זאל מצליח זיין און מאכן טאקע ליכטיג ביז אין די שפעטערע טעג זאל זיין טוב, דארף ער פריער זיין אפגעלייגט ביי זיך און קלאר ער זאל נישט האבן קיין ספיקות אז דער מטרה זיינע איז אור. אויב ער האט א ספק אפשר איז די מטרה א צווייטע מטרה, אפשר איז דאס ביטול החשך, אפשר איז דאס א צווייטע א דריטע מטרה, אויב ס'איז נישט קלאר וואס די מטרה איז וועט ער נישט מצליח זיין אין דער ארבעט וואס אין אור. וואס זאגט די צווייטע זאך? זאגט די צווייטע זאך זאגט ער אזוי, ב' מאידך גיסא, די פריער וואס ער זאגט, הרי בכל הנבראים נאמר בהם טוב, הגם אז נאר, ס'איז, זאגט ער פריער, ס'איז נישט, היינו שהאור והמטרה של הבריאה נמשך והאיר בכל מאמר ובריאה פרטית, כדי שיתאימו להכוונה, ס'איז נישט גענוג אז בהתחלת העבודה ווייס א מענטש קלאר וואס ער דארף טון, רבי זאגט אין סעיף ב' שטייט ביי יעדן נברא פרטי שטייט וירא אלקים כי טוב, פארוואס שטייט וירא אלקים כי טוב? אז דער אייבערשטער האט עס באשאפן איז אוודאי איז עס געווען גוט, נאר מ'האט געדארפט בכדי אז דער דבר פרטי זאל מתאים זיין מיטן מכוון איז נישט איז נישט אזוי פשוט אויכעט, דער די כוונה איז אזוי ווייט פון דער פעולה אז מ'דארף האבן א ספעציעלער אנשטרענגעניש אז דער מכוון זאל זיך הערן די פעולות פרטיות אויכעט. וואס דער אייבערשטער וויל פון דער וועלט און ווי דער וועלט קומט צו צו דעם, איז א מרחק רב, דארף זיין א ספעציעלע וירא אלקים כי טוב, א ספעציעלער זאך אז דער מכוון זאל נרגש ווערן אין דער פולער פרטיות. דאס איז על דרך זה בנוגע צו א מענטשן, איז נוסף לזה וואס א מענטש האט א ביי זיך א החלטה אדער א קלארקייט וואס א מענטש וויל פון זיך, דארף זיין א ספעציעלע השתדלות מיוחדת, דארף זיין א ספעציעלע הארעוואניע, אנליגן, זיך אנשטרענגען אז המטרה של יהי אור תורגש גם לאחר כך בכל שעה ובכל פרט מעשיו ומעשיו במשך חייהם. זאגט עס, עס קוקט אויס דארף זיין ספעציעלע השתדלות, השתדלות מיוחדת ער זאל אלעמאל געדענקען אז די מטרה איז מאכן אז די זאך זאל ווערן ליכטיג, נישט ס'גייט נישט בדרך ממילא, אפילו לאחר וואס א מענטש האט ביי זיך א קלארקייט וואס די מטרה איז, בכדי אז די זאך זאל טאקע ווערן אזוי. דארף זיין א השתדלות מיוחדת. אקעי, דאס האט שוין געענדיגט רעדן דעם כללות הענין, איצטער רעדט ער וועגן וועגן דעם ענין החשך, ער זאגט אזוי, זאגט ער אזוי, והנה כמו שהוא בנידון כללות הבריאה כולה, אז תכליתה היא, וואס איז די מטרה? אז דער זאך אליין זאל ווערן אור, דער מציאות הבריאה זאל מגלה זיין אלוקות, מען וועט קוקן אויף א שטיין וועט מען זען ווי דער שטיין מגלה די אמיתית המציאות פון אלוקות, יעדער זאך אויף דער וועלט, יעדער נברא, א בעל חי, א צמח, וועט מגלה זיין אלוקות, מען וועט קענען זען, אין דער בריאה וועט מען קענען זען דעם אייבערשטן. עס וועט ווערן ליכטיג. זאגט ער על דרך זה כן הוא גם בנוגע לבריאתה הפרטית של מציאות החשך עצמו. איז פארוואס איז באשאפן געווארן דעם ענין אין וועלט וואס איז מנגד צו אלוקות? דעם ענין אין וועלט וואס איז מנגד צו א מענטשנ'ס ארבעט? רעדט נישט דער עצם דער עצם נברא פרטי, פאראן דער ענין וואס דער וועלט האט איז איז מעלים ומסתיר באופן שלילי אויף אלוקות. די קשיות איז דא, איך ווייס אין שכל איז פאראן קשיות אויפן אייבערשטן, ס'איז פאראן תאוות עולם הזה וואס נעמען אוועק פון טון ווי דער אייבערשטער וויל, ער זעט א געשמאק דווקא אין שלאפן, ער זעט א געשמאק אין טון זאכן וואס זענען היפך אלוקות, היפך דער כוונה פון יהי אור, איז דער זאך זאגט דער רבי אויכעט אז דאס איז דאס דארף אויך ווערן ליכטיג. דעם חשך גופא דארף אויך ווערן א זאך וואס ווייזט ארויס אלוקות, דער מציאות החשך אליין. כוונת מטרה איז פונקט אזוי ווי אלץ איז באשאפן געווארן בכדי אז זיי זאלן ווערן ליכטיג בכדי אז זיי זאלן מגלה זיין אלוקות, זאגט על דרך זה די מציאות פון חשך אליין, מטרת בריאתו היא, להפכא חשוכא לנהורא, שהאדם על ידי עבודתו יהפוך אותו עצמו לאור. דא וויל ער זאגן דא דער זאך, אז דער כוונה פארוואס איז באשאפן געווארן דער מציאות פון חשך, טייטש נישט איז אזוי בפראט וואס מיינט די מציאות פון חשך וואס איז באשאפן געווארן די מציאות פון זאכן וואס זיי האלטן נישט פון דעם אייבערשטן האלטן נישט פון די כוונה פון תורה ומצוות איז בכדי אז די זאכן די תאוות מיט די ענייני עולם הזה וואס זענען מנגד זיי אליין זאלן ווערן כלים צו אלוקות זיי אליין זאלן מגלה זיין אלוקות דאס איז די ערשטע זאך אין די ברעקעטס ברענגט ער. אז דאס איז ס'דא נאך א כוונה פארוואס איז באשאפן געווארן די מציאות החושך, נאך א וועג ווי צו פארשטיין פארוואס איז באשאפן געווארן דער מציאות פון ניגוד פון עניינים פון תאוות העולם הזה, עניינים וואס זענען מנגד צו אלוקות, אז די כוונה איז נישט אז מ'זאל זיי אליין איבערמאכן, מ'זאל איבערמאכן די פינסטערניש אליין, נאר די כוונה איז בכדי אז דאס וואס דער מענטש מאכט ליכטיג זאל זיין בדרך בחירה.

עס קומט אויס אז עס קומט אויס אזוי, יעדער אנדערער וואס איז באשאפן געווארן דשא, איז באשאפן געווארן צמחים, בעלי חיים, איז יעדער אנדערער נברא, דער מכוון איז אז דער נברא וועט מגלה זיין אלוקות, דער נברא וועט ווערן ליכטיג, ער אליין וועט מגלה זיין אלוקות, ער וועט ווערן אור, לעתיד לבא, ער וועט מגלה זיין אלוקות, מה שאין כן חשך, אויב דער גאנצער זאך פארוואס עס איז פארהאן דער מציאות פון ניגוד צו אלוקות, תאוות העולם הזה איז נאר בכדי אז דער מענטש זאל זאל קענען האבן די מעלה פון בחירה, יעמאלט חשך וועט קיינמאל נישט זיין א זאך וואס וועט ארויסברענגען אלוקות. חשך אליין איז נאר א הכנה בכדי אז דער מענטש זאל קענען טון זיין עבודה ווי עס דארף צו זיין, איז אין חשך אליין קיין מטרה נישטא, ער וועט, ער אליין וועט נישט ווערן קיין כלי צו אלוקות, עס איז נאר א הכנה, איז נאר דער אמת איז אז עס איז נישט אזוי אז דער חשך גופא פאראן א תכלית, דאס זאגט ער אין די פנים, אבער אין די הערות רעדט ער אביסל פאנאנדער דעם דעם ענין, ס'הייסט ער וויל ארויסברענגען, ער וויל ארויסברענגען די פנים, ער זאגט דאך אין פריער אז דער גאנצער כוונה איז יהי אור.

פונקט אזוי ווי די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן אז דער נברא אליין זאל מגלה זיין אלוקות, פארוואס איז פאראן דער מציאות החושך, אז אז אז בכדי אז מען זאל אנקומען צו אזא קונץ אז חושך זאל מגלה זיין אלוקות. דאס וואס חושך גיט בחירה דאס איז נאך א זאך, דאס איז א זייטיגע זאך, נישט דאס איז די נישט דאס איז די די עיקר מכוון פון חושך. ווייל יעמאלט קומט אויס אז ס'פאראן אז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט אין א וועג אז ס'דא אז אז דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט אין א וועג אז עס איז נישט כולו אור, ער האט באשאפן א וועלט בכדי אז זיין מציאות זאל ארויסקומען פון אלע זייטן, דערפאר האט ער באשאפן א וועלט, דאס איז די מציאות פון וועלט. לא, דאס רעדט ער, ס'איז א צווייטע זאך, ס'איז א צווייטע זאך. פארשטיי דאס אבער די אז דער מ'עט באלד זען די תכלית אין פרטיות. ס'דא ב. יא אבער איך וויל זאגן אז די די כוונת הבריאה די כוונה פון יעדן פרט אין די בריאה איז געווען אז יעדער זאך זאל מגלה זיין אלוקות. און ס'נישטא קיין שום נברא וואס ברענגט נישט ארויס אלוקות.

מ'האט געמאכט א בריאה מיט פארשידענע סארט זאכן, וואס איז געווען די כוונה? נישט סתם ער מאכט א זאך, בכדי אז זיין מציאות זאל ארויסקומען דורך יעדער סארט זאך, דאס איז די כוונה. ער רעדט וועגן חושך, ער זאגט נישט וואס פארא סארט. יעדער זאך, יעדער מציאות בעולם. די רע זאל ווערן טוב. עס זאל ווערן טוב, נישט מגרש זיין די רע, עס זאל מהפך זיין די רע. ער זאגט אזוי, אין די הערות רעדט ער עטליכע פרטים אין דעם ענין, ער זאגט אזוי. וויל ער אויסברענגען אז עס איז נישטא קיין שום נטיה אין פעולת ההתהוות וואס איז אן אוועקטראג פון דעם ענין פון התגלות אלוקות. ס'איז נישטא קיין שום תנועה נישט וואס מ'גייט אוועק פון מגלה זיין דעם אייבערשטן, יעדער זאך וואס מ'באשאפט איז דאס לשם גילוי אלוקות, מ'גייט מאכן א זאך וואס זאל, מ'באשאפט חשך, וואס איז דאס חשך? מ'באשאפט א זאך וואס וועט ארויסברענגען אלוקות, פונקט אזוי א מענטש מאכט א ציור, א מענטש מאכט א בית, וואס דער בית זאל זיין מתאים פאר אים, מען מאכט דא א וועלט, וואס וואס מאכט מען דא? א וועלט וואס זאל זיין א בית צום אייבערשטן, דאס איז די גאנצע מציאות. לפועל איז פאראן האט א רווח צדדי פון חושך, וויבאלד אז פאראן א זמן וואס אין חושך זעט זיך נישט דער מקור, האט מען א רווח צדדי פון בחירה. נישט דאס איז וואס מען מאכט אבער, מען האט קיינמאל נישט געמאכט א זאך וואס דארטן האט זיך דער אייבערשטער באהאלטן, מען מאכט א זאך וואס וועט אים ארויסברענגען, ס'איז קיינמאל נישטא אזא מין סארט תנועה, מען באשאפט א זאך לשם מאכן א זאך וואס ער איז זיך מעלים, יעדער זאך וואס מען מאכט, מען מאכט א זאך וואס זאל אים ארויסברענגען, און ס'איז דא א רווח צדדי פון בחירה. זאגט על חשבון הבחירה מאכט מען נישט קיין חשך. ער ברענגט גלייך מ'קוקט אין די הערה דרײַסיק, דרײַסיק? איין און דרײַסיק, זאגט אז דאס זאגט אז לאו דווקא דאס זאגט אזוי, אולי אפשר לומר שבזה מחולקים, רבי יהודה ורבי נחמיה בבראשית רבה ריש פרק ג', אולי אפשר לומר. וואס איז דארטן די מחלוקת אם האורה נבראת תחילה גם דאס איז אינטערעסאנטע טייטש דארט איז פאראן א מחלוקת ווען איז באשאפן געווארן דער אור צו צו צו פאר שמים וארץ צו נאך שמים וארץ צו האורה נבראת תחילה גם לפני בריאת שמים וארץ דאס איז די שאלה איז רבי יהודה האלט אז פריער איז געווען באשאפן געווארן שמים וארץ איז געווען תוהו ובוהו ווי פשטות הקרא ס'איז געווען היתה תוהו ובוהו דערנאך ויאמר אלקים יהי אור.

ס'האט ס'האט מער געווען עולם הזה דארטן, חשך. און און ערשט שפעטער איז געווען בריאת האור. רבי נחמיה סובר שבריאת האור היתה לאחרי בריאת החשך. איז לאחרי וואס איז געווען דער ענין החשך ערשט שפעטער איז געווען דער נתינת מקום אויף ענין האור. כלומר שצריך להעלות את החשך. דאס איז אביסל שווער צו פארשטיין וואס דער רבי מיינט, אבער צריך להעלות את החשך, אבל לדעתו העלאתו היא על ידי זה שאדם מתגבר על עצמו ובוחר באור ולא בחשך. דאס הייסט פריער איז געווען א וועלט, א פינסטערע וועלט, שפעטער איז דער וועלט געווארן בעסער, ס'איז געווארן עפעס א, ס'איז געווארן א וועלט מיט ליכטיגקייט. די כוונה איז, פריער ווערט דער מענטש באשאפן אין א וועג אז ס'איז דא חשך בנפשו, און פארוואס איז דא דער ענין פון חשך? נישט נישט ווייל דער מצב אליין וועט ווערן ליכטיג, דער מצב אליין וועט נישט ווערן ליכטיג, בכדי אז ער זאל פון זיך אליין אויסקלייבן די ליכטיגקייט. אויב ס'וואלט אור פריער געווען דער ערשטער מאמר וואלט געווען, פארדעם וואס ס'איז דא א שמים וארץ איז שוין דא אור. און יעמאלט וואס איז די כוונת הבריאה? זאג, ס'איז א חילוק וואס איז וואס איז די מעין כוונת הבריאה? צו די כוונת הבריאה איז אז דער וועלט זאל אליין צוקומען צו אור? ער זאל אליין כאפן זיך צו די ליכטיגקייט, אט דאס איז די כוונה, יעמאלט דארף פריער זיין א וועלט פון חשך, א וועלט וואס וואס איז נישט באקאנט מיט מיטן כוונה כביכול, נישט באקאנט מיט ליכטיגקייט, און דער וועלט זאל אליין צוקומען צו דער אמת. אוי יעמאלט איז וואס איז די כוונה ער זאל צוקומען צו דער אמת, און פארוואס איז פארהאן חשך, דאס איז נאר א הכנה בכדי ער זאל זיין מצד אים, אז מצד אים איז ער צוגעקומען צום אור, דאס איז ר' נחמי'ס שיטה. איבערשפרינגען די ברעקעטס האלבע סעקונדע, ורבי יהודה סובר שגם בריאת מציאות החושך היא בכדי שאדם יהפוך אותו לאור, ולכן אומר שהאור נבראת תחילה, והיינו שהמטרה של כל הבריאה יהי' אור כוללת גם מציאות החושך לעשות אור, רבי יהודה איז פארשטאנדיג, ס'איז פריער איז געווען א וועלט, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין חושך, ס'איז געווען א וועלט און לכתחילה די ערשטע מאמר איז געווען יהי' אור, און יהי' אור איז דאך געקומען פאר'ן מציאות החושך. פשט האט געשריבן, דארף מען פארשטיין, אבער דער מציאות החושך איז ערשט נתהווה געווארן לאחרי האור, פארוואס? ווייל מען האט שוין איינ. דער עיקר כוונה איז נישט דער ווארט בחירה, די עיקר כוונה איז אז יעדער זאך זאל ארויסברענגען אלוקות, דאס איז די עיקר כוונה, יעדער זאך זאל ארויסברענגען אלוקות, יעדער זאך איז אפילו חושך אויכעט, און חושך באשאפן געווארן לאחרי אור. מצד יהי' אור, וויבאלד די כוונה איז אז יעדער זאך זאל ווערן ליכטיג, איז יעמאלט ערשט ווערט חשך. וואס איז די נקודה פון חשך? אז זי זאל אויכעט ווערן ליכטיג. משא"כ לויט דעת רבי נחמיה די עיקר כוונת הבריאה איז נישט דאס איז דער ווארט אז יעדער זאך זאל ארויסווייזן אלוקות, נישט דאס די עיקר זאך פון התהוות, דער עיקר מכוון פון התהוות הבריאה איז אז אלוקות זאל צוקומען מצד דער שטאנדפונקט פון וועלט. דאס איז די עיקר כוונה. אז וועלט זאל אליינס צוקומען צו דער אמת. איז ווערט באשאפן א וועלט וואס איז נישט מיט אור, מיט חושך, ס'איז א תוהו ובוהו, און ער אליין, דער מענטש דארף אליין צוקומען, בעצמו צוקומען צו אור. דערפאר זאגט ער אזוי. צריך להעלות, ס'איז מ'דארף, זאגט, ולכן הוא סובר הוא. צריך להעלות החשך, אבל לדעתו העלאתו הוא על ידי זה שאדם מתגבר על עצמו בוחר בטוב ואור ולא בחשך. וואס איז די כוונה? וואס איז די עיקר מכוון פון דער התהוות? אז דער מענטש זאל זיך מתגבר זיין און אליין בוחר זיין בטוב. דאס איז די מעין אופטו. נישט דאס איז דער ווארט, נישט דאס איז דער ווארט אז דער וועלט זאל ארויסברענגען אלוקות, אז יעדער זאך זאל ארויסברענגען אלוקות. די עיקר מכוון איז אז דער מענטש זאל אליין זיך מתגבר זיין אויף זיך און אליין בוחר זיין אין אלוקות. דאס איז די מעין זאך. זאגט ולכן הוא סובר שהעולם נברא תחילה. לפני האור והמטרה ומחוצה לה. צו דער וועלט איז באש דער חשך איז באשאפן געווארן פאר דעם וואס איז געווען דער ענין פון יהי אור. ער האט נישט צו טאן צו דער מטרה. דהיינו שהחשך אינו נכלל בכל עניני הבריאה שמטרתן הוקבעה לפניהם להפכן לאור. אלא בריאת מציאות החשך מכיוון שאין הכוונה להפוך אותו עצמו לאור נברא מקודם זאת אומרת בלי מטרה עצמית. יא, לשיטת זיי איז דער חשך נתהווה געווארן אן א מטרה. זאגט א פלא'דיגע זאך. דער רבי זאגט דאך פריער אז וואס איז די פשט יהי אור? יהי אור איז נישט דער נברא פרטי פון ליכטיגקייט. יהי אור איז אז דער אייבערשטער האט קובע געווען די מטרה וואס איז דער פלאן. און ווי קען רבי יהודה זאגן, ווי קען רבי נחמיה זאגן אז עס איז געווען א וועלט אן יהי אור, אויב אור איז דער פלאן איז ווי איז געווען אור פארן פלאן? ווי קען זיין אזא זאך? ער זאגט אז די מציאות פון חושך איז טאקע פארן פלאן, ס'האט נישט צוטון צו די מטרה.

ס'איז אינטערעסאנטע ווערטער. נברא זאת אומרת בלי מטרה עצמית, ער איז נישט באשאפען געווארען לויט א געוויסער מטרה, לויט א געוויסער מכוון. מטרה אז דער מענטש זאל אליין בוחר זיין באור. דארף מען האבען א זאך וואס איז נישט לויט'ן פלאן. ס'איז אינגאנצען נישט לויט'ן פלאן. און ממילא האט א מענטש מצד אחד איז פאראן א גאנצער וועלט מיט א גאנצער מטרה, א גאנצער מכוון. דערנאך איז פאראן א וועלט, א חושך, וואס איז נישט לויט א פלאן. אן א מטרה, און דער מענטש דארף בוחר זיין יענער זאך, און שולל זיין די צווייטע זאך. שמים וארץ, נבראים פרטים זענען באשאפן געווארן שפעטער, די וועלט איז שפעטער נתעלה געווארן, די וועלט איז שפעטער נתעלה געווארן. ער זאגט אז לפי דער צווייטער שיטה איז דער חושך אויכעט מכוון לויט אז ער זאל ווערן מתאים מיט אלוקות. לויט רבי נחמיה איז דא עפעס א ווילדער חושך וואס איז נישט מתאים לויט א פראדזשעקט. לויט א פלאן, ווייל די כוונה זאל זיין א מציאות וואס איז טאקע נישט מתאים לויט א מטרה, ער האט נישט קיין תכלית נישט אין זיך, דערנאך זאל זיין א מציאות פון א מטרה און דער מענטש זאל דארפן בוחר זיין וואס איז דער וואס איז דער כוונת הענין. יא, דער רבי רעדט דא אין אריכות אין אין די הערות דא אינטערעסאנטע ענינים, אז ס'גייט אריין אזוי אין די פנים, אבער ער רעדט דא אז ס'איז פאראן אז אין חושך איז פאראן צוויי אופנים, פאראן. דער חשך וואס איז מנגד צו אור, ער איז א מציאות וואס גייט אנטקעגן קדושה, ער האלט נישט פון קדושה, ער איז מנגד, קדושה האלט אז אז אין קדושה איז דער שיטה למשל בדרך סדר, דער וועלט האט א צווייטע שיטה, ער איז פארקערט פון קדושה, זאגט מציאות החשך איז אן ענין חיובי, אין גשמיות איז פאראן די מושג פון אז ס'איז נישטא קיין צ א, מ'זאגט דער חשך פאראן צוויי אופנים אדער ס'איז העדר האור, העדר האור איז דער ווארט אז דער חשך האט נישט קיין קערעקטער פאר זיך, ער האט נישט קיין פערזענליכקייט פאר זיך, די אור איז די זאך. דער מצב פון נישט אור ווערט אנגערופן חשך. סילוק אור אז די אור איז נישט נרגש ווערט אנגערופן חשך. אבער נישט ווייל דער מצב פון פון ס'איז דא עפעס א מציאות מיט א גאנצער סדר החיים וואס איז היפך. אבער ווען נפש הבהמית האט א גאנצער סדר החיים און האט זיין שיטה און זאכן וואס ער האט ליב, א שכל און א מידות, דאס הייסט דער מציאות החשך.

ועל דרך זה זאגט ער, אוי דאס איז איין זאך, איז דאס פארשטייט מען, זאגט שני הטעמים המבוארים בפנים פארוואס להתהוות החשך שייכים רק במציאות החשך ולא בהעדר האור, ער זאגט אזוי, דאס הייסט, דער עצם זאך אז ס'איז נישט נרגש אלוקות, אזא מין סארט מצב, אויב ס'איז נישטא קיין ענין חיובי, נישטא קיין מציאות חיובית וואס איז מנגד איז א זאך וואס איז נאר וואס האט נישט קיין וואס האט נישט קיין שיטה חיובית ער איז נאר עפעס א ניוטראל זאך וואס ער האט נישט קיין אייגענע דעות און נאר עס לייכט נישט אלקות אויך נישט כ'ווייס אזא מין סארט מציאות פון העדר מיט אים קען מען מ'קען גארנישט נישט מאכן מיט אים דאס וויל ער וויל ער זאגן דא נאר מיט א חשך מיט א זאך וואס האט א מציאות וואס האט א פערזענליכקייט קען מען קען מען אים נוצן פאר א געוויסע מטרה זאגט שני טעמים להתהוות החשך שייכים רק במציאות החשך ולא בהעדר אור

אבער ער וואלט נישט אליין געהאט א קערעקטער פאר זיך, מיט א גאנצע מציאות מיט א שיטה פאר זיך, ער וואלט געווען סתם נאר העדר אור, אן קיין אן קיין חמדה פון עולם הזה, נאר נישט אלוקות, וואס מצייר זיין אזא ציור, אין דעם איז ער אויך נישט אינטערעסירט, ער איז נישט אינטערעסירט אין גארנישט, פאראן אזא אזא עצבות קען מען אפשר, ער איז נישט אינטערעסירט אין גארנישט, ער וויל גארנישט, מיט דעם קען מען גארנישט נישט טון, מיט העדר קען מען גארנישט נישט טון, פארוואס? בחירה איז אויך נישט שייכות אין דעם. ווייל א מציאות חיובי, א מציאות וואס עמיצער טוט און איז מצליח און בויט אויף, איז נישט בשווה צו גארנישט, צו סתם ליגן אין בעט און העדר און גארנישט נישט טון. ווייל מציאות מיט העדר איז נישט בשווה זה לזה, איז נישט שייכות זאגן אז מען איז בוחר אין מציאות איבער העדר. העדר איז סתם מיתה, א מענטש פאטערט צייט, טוט גארנישט, איז נישט אינטערעסירט אין גארנישט. דאס איז נישט קיין שייכות בחירה. אז ס'איז דא א מציאות חושך וואס אויכעט שאפט און בויט און טוט און ס'איז דא התקדמות, איז יעמאלט שייכות זאגן בחירה. דאס איז די ערשטע זאך. על דרך זה זאגט ער א צווייטע ווארט, ער זאגט אז בשעת, איז דא א מעלה אין חשך וואס איז מנגד צום אור, ווייל מיט דעם וואס ער איז מנגד האט ער א שייכות צו אור, ער ווערט א כלי מען זאל מזכך זיין. עצבות, א זאך וואס גלאט אז ער טוט גארנישט, ער איז נישט אינטערעסירט אין גארנישט, איז דער זאך ער צו ווייט צו אים מזכך זיין. א חשך וואס איז מנגד צו אור. לכאורה קוקט אויס אז ס'איז אסאך מער שארפער, ס'איז א גרעסערע העלם והסתר. זאגט מען דווקא מצד דעם האט ער זיך, איז ער, איז ער א כלי צו אור, איז ער נענטער, דאס וויל ער ארויסברענגען. זאגט בית, בזה גופא שהוא היפך אור ומנגדו, יש לו שייכות לאור. איז מכיר אין די אור. יא. יא. לכן אפשר להפכו. מה שאין כן העדר. דער ערשטער זאך וואס ער איז א סתירה צו אור. איז דא מיט וועמען צו רעדן. ועל דרך המבואר בתורת שלום. אה? זאגט, מבואר בתורת שלום שנפש הבהמית הנקרא שור להיותו מנגח ובועט בענינים של קדושה, יש בו מעלה על נפש הבהמית הנקרא עז שאינו מתפעל כלל משום דבר. ער ווערט, ער איז קאלט בלוטיג צו אלץ. און זאג, אין ענגליש פאראן די אינדיפרענט. קיין זאך רירט אים נישט אן, ער האט זיין זאך. עס רירט אים נישט אן. זאג, איז דא קדושה? ס'רעדט נישט צו אים בכלל. ס'איז נישט קיין מציאות בעולמו וואס ער האנדלט מיט דעם. אויב ס'איז דא א זאך וואס באדערט דיר, דאס הייסט אז ס'איז א סתירה צו דיר, מיינט עס אז ס'איז בעולמך דעם ענין. בעולמך, מיט דעם אליין ביסטו א כלי צו דעם ענין. איז די אלטער רבי, דער רבי ברענגט, חושך איז מנגד צו אור. אזוי מיינט מען אויב ס'איז מנגד און ער ווערט אין כעס אויף קדושה, קען מען נישט האנדלן מיט דעם. זאגט די עצם זאך וואס ער איז מנגד איז דאך א ראיה אז קדושה רעדט צו אים, אויב קדושה אויב ער וואלט נישט פארשטאנען וואס מען רעדט איז איז וואס איז ער מנגד? וואס איז טאקע די פשט אז חשך אז אז אור רעדט צו חשך? וואס איז טאקע די פשט אין דעם? לכאורה אויב ענינו איז א ניגוד צו אלוקות אז ס'איז א סתירה צו אלוקות איז ווי שייך עס טאקע אז א סתירה צו אלוקות אז ס'איז דא אזא אזא מושג א סתירה צו אלוקות? אויב ביי דיר הערט זיך נישט אזא העלם והסתר אויף אלוקות האסט בכלל נישט קיין שייכות צו דעם. זאג, איינער וואס פארשטייט נישט ער קען נישט פרעגן א קשיא אויף א סברא אויב ער אויב ער פארשטייט נישט די סברא. אויב די סברא געפינט זיך אין איין וועלט און ער קען נישט פרעגן קיין קשיות אויף דעם. איינער וואס פארשטייט וואס מען רעדט קען פרעגן קשיות. און ווי שייך עס צו זאגן בכלל אז ס'פארהאן א מציאות פון חושך וואס וואס האט בכלל הכרה אין אלוקות און אלוקות רעדט צו אים בכלל. ווייל בפנימיות איז דער חשך מכו ו, זיין כוונה איז איבערמאכן דער חשך, איז ער טאקע איז ער טאקע אין דעם זעלבן וועלט פון פון קדושה. בעצם דער פנימיות פון דער מציאות פון חשך איז, ער זאל ווערן א חפצא דקדושה, איז ער טאקע בפנימיות א כלי צו קדושה. מיט דעם וואס ער איז מנגד ברענגט ער ארויס ווי בעצם איז ער ער איז טאקע שייך ער איז א כלי צו קדושה טאקע. זה גופא שהוא מתפעל מקדושה מורה שיש לו שייכות צו קדושה, דאס ווייזט אז ער איז א כלי צו קדושה, אויב ער האט קיין שייכות נישט וואס וואלט געווען א סתירה. דא זאגט ער אן אינטערעסאנטע זאך, על פי זה מובן מאמר הצמח צדק להרשבץ, אינטערעסאנטע מעשה, ער ברענגט אז עס איז געווען אמאל אינמיטן א מאמר פון צמח צדק, עס איז געווען אינדערפרי ער האט געזאגט א מיימר, און עס איז געווען עס איז געווען פינסטער נאך אויפן גאס, עס איז געווען א א ליכטעלע האט געברענט, דער רשבץ איז געשטאנען און ער האט מבחין געווען אינמיטן אז זיין, כ'ווייס נישט פונקט ווי אזוי, אבער זיין זיין גוף האט מסתיר געווען צווישן דער ליכט מיטן טיש, און זיין שאטן האט זיך געוויזן אויפן צמח צדק'ס טיש, זיין שאטן איז געווען אויף דעם פון דער לאמפ, סאו די לאמפ איז געווען דא און ער איז געשטאנען אינמיטן, איז זיין שאטן געווען אויפן צמח צדק'ס טיש, האט ער זיך געוואלט אפרוקן, און דער צמח צדק איז אפשר, דערנאך האט ער געטראכט וואס זאל זיך אפרוקן, עס איז בעסער אז זיין שאטן זאל זיין ביים רבין דער רבי זאל מעלה זיין זיין שאטן נאכדעם האט דער צמח דאס האט ער געטראכט האט דער צמח צדק געזאגט אז העדר קען מען נישט מעלה זיין זעהט ער אה ער זאגט על פי זה מובן מאמר הצמח צדק להרשבץ חשך קען מען נישט מעלה זיין נאר מען דארף עס מדחה זיין אף שמבואר בכמה מקומות שהתכלית הוא אתהפכא חשוכא לנהורא כי כוונת הצמח צדק היתה לא למציאות החשך כמעט להדר' מעלה פון שבת, אבער דער שאטן איז נישט וואס ער געהאט עפעס א מציאות, אז סילוק האור מאכט א צל, איז א צל קען מען נישט מעלה זיין, א מציאות אז ס'דא מיט וואס צו האנדלען, ער איז א מנגד קען מען האנדלען מיט דעם, אבער דער חלק פון דער גוף וואס איז נאר העדר, דאס דאס קען מען נישט האנדלען, נאר א מציאות, דער רבי ברענגט שפעטער עפעס א ביאור פארוואס איז דא דער ענין פון העדר, נאר אויף די ריטואל. אבער פארוואס איז פאראן בכלל אזא מין סארט ענין פון העדר אור, מען זאגט צוויי ביאורים, אבער בפנים זאגט ער העדר אור, די כוונה איז מאכן זאכן כלים צו אלוקות, איז איז אויב ס'קיין זאך נישט, ס'איז גלאט העדר אור, איז נישטא איז נישטא וואס צו מאכן, און דער עצם ניגוד ווייזט אז ר'האט א שייכות. וויל ארויסברענגען ווי אין אלע זייטן אין דער מציאות הבריאה גופא איז נישטא קיין זאך וואס איז אנטקעגן דעם כוונה פון אלוקות, און אפילו ניגוד איז אין דער עצם ניגוד ווייזט ווי ער איז א כלי ווי דער מכוון זיינער איז ווערן א כלי צו אלוקות והא ראיה אז ער איז מנגד דאס הייסט קדושה איז א סתירה דאס גופא ווייזט אויף א שייכות דאס איז אז די כוונה איז אין יעדע פרט ברענגט זיך ארויס ווי דער ענין איז אז דער זאך זאל ארויסברענגען אלוקות זאך זאל ארויסברענגען אלוקות איי וואו פאראן דער איינציגער ארט וואס דארטן נישט נרגש דעם ענין האור איז אין דעם עצם תנועה פון ביטול האור און העדר האור און דאס טאקע נישט קיין חלק פון התהוות. דאס איז א זאך וואס ווערט בדרך ממילא, ער זאגט שפעטער עס איז נישט קיין חלק פון דער התהוות הבריאה, דער מצב פון סילוק ביטול האור איז נישט קיין זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן כביכול, מ'האט עס קיינמאל נישט געגעבן, אבער וואו מ'גייט באשאפן איז נרגש אז ס'איז אלץ אז ס'זאל ווערן ליכטיג, און אפילו אין ניגוד וואס איז עפעס א סתירה, ווייל ס'איז שייכות, זעט מען אז דער ענין האור, זאגט ער.

ווייל בפנימיות די כוונה פון חשך איז מ'זאל עס איבערמאכן. דער אייבערשטער האט געמאכט חשך בכדי מ'זאל עס איבערמאכן. העדר אור נישט נתהווה געווארן, האט ער נישט קיין כוונה. בפנימיות פארוואס טאקע האט חשך א שייכות צו גאט? ווייל בפנימיות די כוונה איז אז עס זאל ווערן א כלי. דאזענט טייטש אווער היער וואט איט מינס אין די ענין אוו קליפות, קליפת נוגה, שלש קליפות הטמאות, דאזענט טייטש, איט מינס מסתם רעגולער, כ'ווייס, תאוות עולם הזה צו ניגודים צו אלוקות, לאו קליפות. דעטס חשך. וואטס העדר אור? אפשר עצבות איז דאס העדר אור. עצלות ועצבות מיסוד העפר. טוט גארנישט, ס'העדר. מנגד, א מענטש וואס פארלירט אינטערעס אין אלץ, ער איז מנגד. סאמאן דעט לוזעס אינטערעסט אין עווריטינג, ער איז נישט אינטערעסירט אין קיין זאך נישט. ס'העדר, א מענטש האט נישט קיין אינטערעס, דאס איז די ערגסטע מחלה וואס קען זיין.